ווען מען קוקט אריין אין די פרשה, פרשת משפטים, שטעלט זיך א געוויסע קשיא, ווייל פרשת משפטים קומט צווישן פרשת יתרו, קבלת התורה, מיט פרשת תרומה, בויען דעם משכן, און לכאורה שטעלט זיך א קשיא אז פרשת משפטים האט זיך אריינגעשטופט צווישן די צוויי פרשות, ווייל נאך קבלת התורה שטייט אין מדרש אנהייב פרשת תרומה, אז נאך קבלת התורה האט דער אייבערשטער געזאגט איך וויל וואוינען צווישן די אידן, אויב אזוי קומט פרשת תרומה גלייך נאך פרשת יתרו, וואס האט מען אריינגעשטופט דא פרשת משפטים אינצווישן? איז אויב אין פרשת משפטים וואלט געשטאנען אלע תרי"ג מצוות, וואלט מען פארשטאנען אז מען וויל מסביר זיין קבלת התורה, וועלכע מצוות די אידן האבן מקבל געווען, אבער וויבאלד אין פרשת משפטים שטייט נאר א חלק פון די מצוות, איז לכאורה וואלט מער געפאסט צו שרייבן גלייך נאך פרשת יתרו קבלת התורה, גלייך נאכדעם שרייבן פרשת תרומה בויען דעם משכן, און נאכדעם אין חומש ויקרא, אדער אפילו ווייטער, דארטן וואו ס'שטייט אלע מצוות ארויסגעשריבן, דארט וואלט מען געדארפט שרייבן פרשת משפטים, ווי פארוואס האט זיך פרשת משפטים אריינגעשטופט דא צווישן פרשת יתרו מיט פרשת תרומה? דאס זאגט דער הייליגער בית הלוי אז ס'קומט צו ווייזן פאר א מענטש אז פאר דו ווילסט בויען א משכן, פאר דו ווילסט געבן געלט פאר א משכן, דו ווילסט מאכן נדבת הלב פאר די משכן, קודם זאלסטו בודק זיין צו דאס געלט וואס דו האסט, דאס געלט וואס דו האסט פארדינט, דאס געלט וואס דו האסט גרייט, דו וועסט עס געבן פאר צדקה, פאר צו בויען א הייליגע משכן, קודם דארפסטו בודק זיין בכלל צו עס איז בכלל דיינס, אפשר האסט עס צוגע'גנב'עט פון איינעם, נישט אדער האסט נישט ערליך פארדינט, אדער אפשר איז געווען געצווינגענערהייט, אפשר איז דאס געלט בכלל נישט ריכטיג דיינס, איז פאר דו ווילסט אנהייבן צו זיין א גרויסע נדבן, און צו זיין א גרויסע בעל צדקה, און געבן געלט פאר צו בויען א הייליגע משכן, קודם דארפסטו בודק זיין צו דו האנדלסט ערליך בכלל, צו דאס געלט איז בכלל דיינס, קודם לערן אדורך פרשת משפטים, נאכדעם קענסטו אריבער גיין צו פרשת תרומה. און באמת, די זעלבע זאך שטייט אויכעט אראפגעברענגט פון רבי מאיר פרעמישלאנער, ער האט געזאגט אז עס שטייט אין פסוק ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אז די באלעבאס קומט און מאכט א שבועה אז ער האט נישט שלח ידו, ער האט נישט צוגענומען, אז ער האט נישט געהאנדלט שלעכט במלאכת רעהו, די מלאכה פון א צווייטער. זאגט זאגט ר' מאיר פרעמישלאנער אז נאך הונדערט און צוואנציג ווען א ווען א בעל הבית ס'האט געהאנדלט אלע יארן, ער קומט ארויף צו די אייבישטער, ער קומט ארויף צו די דין וואס ער האט למעלה, דעמאלטס עט מען נאכקוקן, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, צוויי נקודות, קודם כל גייט מען נאכקוקן צו ער האט אויך מקפיד געווען אויף צדקה, צו ער האט מקפיד געווען אויף גמילות חסדים, ער האט אינזין געהאט אנדערע אידן אויכעט, און לויט דעם עט זיך ווענדן זיין גמר דין, און די זעלבע זאך אויף דעם לא שלח ידו במלאכת רעהו, מ'וועט קוקן אויב ער האט נישט צוגענומען חס ושלום פון א צווייטע, ער האט נישט אוועקגעטריבן א צווייטע, האט אינזין געהאט א צווייטע, האט נישט געמאכט מסיג גבול, דעמאלטס וועט ער קענען זיין ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אויב ער גייט מקפיד זיין אויף אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. און די אמת איז, די וואך איז אויך פרשת שקלים, פרשת שקלים איז דא א ווערטל, א באקאנטע ווערטל אז מען נעמט ארויס צוויי ספרי תורה ביי פרשת שקלים, און פארוואס נעמט מען ארויס צוויי ספרי תורה, ווייל מען וויל נישט מאכן קיין טירחא דציבורא אז מען דארף ווארטן ביז מען מישט די ספר תורה, פאר דעם נעמט מען ארויס צוויי ספרי תורה, אויב מען האט נישט קיין צוויי ספרי תורה, א בית מדרש וואס האט נישט, דעמאלטס מגלגלים דרייט מען די ספר תורה אז מען זאל אנקומען צו די ריכטיגע פלאץ צו ליינען אויך פרשת שקלים, איז דא א באקאנטע ווערטל אז ווען איינער האט נישט ווען איינער האט נישט גענוג שקלים, ער געט זיך נישט קיין עצה ווייל ער האט נישט גענוג שקלים, דעמאלטס מגלגלים, מען דרייט ארום, מען בארגט פון אים, מען געבט צו אים, און מען דרייט פון אים צו אים, אזוי מאכט מען מגלגלים, אזוי געט מען זיך א עצה אויב מען האט נישט גענוג שקלים. אבער ס'דא א וויכטיגע חלק וואס מען לייגט נישט צו צו דעם ווערטל, איז אז איינער וואס האט יא גענוג פון שקלים, ער האט יא צוויי ספרי תורה, דעמאלטס מעג מען נישט מגלגל זיין, זאל מען נישט מגלגל זיין, וועגן טירחא דציבורא, אזוי שטייט. אויב אזוי, א מענטש וואס קען זיך אליין א עצה געבן, א מענטש וואס קען זיך אליין בויען, און ער דארף נישט צוקומען צו צו מטריח זיין אנדערע מענטשן, צו אויסנוצן אנדערע מענטשן, דו קענסט זיך א עצה געבן מיט די אייגענע שקלים, און דו דארפסט נישט האבן די דארפסט נישט צוקומען צו מגלגלים, די זאלסט עס טאקע נישט מגלגל זיין, זאלסט נישט נעמען א הנאה פון אנדערע סתם אזוי, ווייל עס קען זיין א טירחא דציבורא אז די וועסט סתם אזוי מטריח זיין אנדערע מענטשן, דארפסט זיך ארויסהעלפן, אויב די קענסט זיך אליין א עצה געבן, איז א מענטש טאקע פון איין זייט, ער וויל געבן צדקה, ער וויל טון אסאך עניינים, אבער ער דארף קוקן ספעציעל, ס'זאל נישט זיין אויפן חשבון פון אנדערע מענטשן. אז מען רעדט שוין פון די פסוקים, איז דא נאך א אינטערעסאנטע פשט פון רבי מאיר פרעמישלאנער אויף דעם פסוק, ונקרב בעל הבית אל האלקים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. זאגט רבי מאיר פרעמישלאנער, און די פשט שרייבט ער שוין אז ס'איז בדרך צחות, אז א מענטש, א בעל הבית, א פשוט'ער מענטש, וואס ער קומט אויבן אין הימל, ער האט נישט געהאט קיין צייט אויף די וועלט צו עוסק זיין צופיל אין תורה, ער איז געווען פארנומען על המחיה ועל הכלכלה אויף זיין פרנסה, און ער איז געווען פארנומען, ער קומט אויבן אין הימל, וועלכע זכות האט ער? וועלכע זכותים האט ער? זאלסטו וויסן אז ונקרב בעל הבית אל האלקים, ווען דער בעל הבית וועט ארויפקומען צו די אייבערשטער, וועט מען קוקן ביי אים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אויב ער האט נישט געטון שלעכט, ער האט געטון משא ומתן באמונה, ער האט עס געטון מיט א ערליכקייט, דעמאלטס אבער מ'פרעגט נשאת ונתת באמונה און ער קען ענטפערן אז יא, דעמאלטס איז דאס די זעלבע זאך ווי איינער וואס האט עוסק געווען בתורה און ונקרא בעל הבית אל אלוקים, ער טאר קענען דעמאלטס זאגן אם לא שלח ידו במלאכת רעהו דעמאלטס וועט ער האבן א גוטע גמר דין ווייל עס איז נישט קיין נפקא מינה איינער וואס איז אים באשערט צו זיצן און לערנען צו איינער וואס איז טרוד על המחיה ועל הכלכלה, אויב ער מאכט עס ערליך, ער האנדלט ערליך, מיט אנדערע מענטשן, דעמאלטס קען ער זוכה זיין צו ונקרא בעל הבית אל האלוקים, אזוי זאגט ר' מאיר פרעמישלאנער. אז ר' מאיר פרעמישלאנער זאגט שוין דאס ווארט בדרך צחות, איז קען מען אפשר צולייגן נאך א קנייטש, אויך בדרך צחות און בדרך אפשר. ס'דא א מורא'דיגע זאך וואס דער הייליגער רא"ש שרייבט, ער שרייבט עס צוויי מאל, סיי מסכת בבא בתרא אין דף ח' עמוד א', און און ער ברענגט עס אויך אראפ אין די תשובות, שאלות ותשובות הרא"ש, האט א מורא'דיגע שאלה, די גמרא זאגט אין מסכת בבא בתרא, אז א תלמיד חכם, איינער וואס איז תורתו אומנותו, דארף נישט באצאלן די מס פון די שטאט, ער דארף נישט צאלן די שטייערן פון די שטאט, ווייל ער איז תורתו אומנותו, איז ער א יוצא מן הכלל. איז האט דער רא"ש געהאט א שאלה, ווער איז, ווער ווערט אנגערופן א תורתו אומנותו, ווער ווערט אזוי אנגערופן, ברענגט דער הייליגער רא"ש, ונראה, ס'זעט מיר אויס, שתלמיד חכם, א תלמיד חכם שיש לו אומנות או קצת משא ומתן, א תלמיד חכם וואס האט א ביזנעס צו ער האט א געוויסע ארבעט וואס ער טוט, להתפרנס כדי חייו, ער מוז ארבעטן כדי חייו וויפיל ער דארף האבן פאר צו לעבן, ולא להתעשר, ער ארבעט נישט פאר צו האבן סתם עשירות, נאר ער ארבעט פאר א געוויסע צורך, פאר א געוויסע צוועק, ובכל שעה שפנוי מעסקיו, יעדע מינוט, יעדע שעה וואס ער איז ליידיג, ער מוז נישט ארבעטן דעמאלטס, דעמאלטס מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה, ער גייט זוכן וואו ער קען לערנען און ער זעצט זיך לערנען, ער נוצט אויס די צייט, די צייט וואס ער מוז נישט זיין ביי די ארבעט, די צייט וואס ער מוז נישט ארבעטן, דעמאלטס לערנט ער, איז הוא נקרא תורתו אומנותו, אזא מענטש ווערט אנגערופן תורתו אומנותו, זאגט אונז דער הייליגער רא"ש אז איינער זאל הייסן תורתו אומנותו מוז מען נישט זיין א כולל אינגערמאן, מען קען אפילו זיין א באלעבאס וואס ארבעט און ער איז פארנומען מיט צרכי גשמיות אפילו דרײַ און צוואַנציק שעה א טאג, אבער אויב ער האט די צייט וואס ער איז פריי, די צייט וואס ער מוז נישט זיין ביי די ארבעט, ער מוז נישט ארבעטן, און ס'פעלט נישט אויס, גייט ער גלייך לערנען, דעמאלס ווערט ער אנגערופן תורתו אומנותו, עס קען זיין לפי דעם נאך א פשט אין דעם ונקרא בעל הבית אל האלקים, ווען א באלעבאס קומט אויבן צו די אייבערשטע און און ער דארף געבן א דין וחשבון און ער וויל זיין אבער נאנט צו די אייבערשטע ונקרא בעל הבית אל אלוקים ער וויל זיין נאנטער צו די אייבערשטע וועלכע עצה האט א מענטש צו זיין נאנטער צו די אייבערשטע סיי נאך הונדערט און צוואַנציק אבער אויך אויף די וועלט א מענטש וויל זיין נאנט צו די אייבערשטע א מענטש וויל האבן א קשר מיט רוחניות דעמאלטס זאל ער טון די ערשטע עצה איז וואס רבי מאיר פרעמישלאנער שרייבט אז ער זאל האנדלן ערליך אבער לפי דער ראש איז דא נאך א פשט אז אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ער ארבעט נישט קיין ארבעט וואס א חבר וואלט געדארפט ארבעטן, א ארבעט וואס האט נישט מיט אים, ארבעט וואס ער מוז נישט טון, ער זוכט נישט קיין איבריגע זאכן, קיין איבריגע ארבעט, ער זוכט נישט קיין איבריגע זאך צו זיין פארנומען מיט זיין ביזנעס, נאר יעדע זאך ווען ער מוז נישט זיין דארטן, ער מוז נישט ארבעטן דארטן, ער נוצט אויס די צייט צו גיין אויף לערנען ווען ער איז פריי, זאגט דאך דער הייליגער ראש אז ער ווערט אנגערופן תורתו אומנותו, דאס זאגט אונז דער פסוק, ונקרב בעל הבית אל האלקים, ער קען ווערן נאנט מיט דער אייבערשטער, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ער מאכט נישט די ארבעט פון זיין חבר, ער מאכט נאר זיין ארבעט וואס ער מוז, ער זוכט נישט קיין תירוצים צו זיין לענגער ביי די ארבעט, נאר פארקערט, ער זוכט ער זאל קענען לערנען ווען ער קען, דעמאלטס ווערט ער אויך נאנט צו דער אייבערשטער, אזוי ווי איינער וואס לערנט א גאנצע טאג.